וואס די גאולה איז ער דעם ערשטן מאל איז דאך געווען אין תקנ ט, און ס'איז דא א מאמר חסידות וואס דער אלטער רבי האט גערעדט פון י ט כסלו תק ס דער ברוך שעשה ניסים וואס דאס איז געדרוקט מיט די הוספות והגהות פונעם צמח צדק, אבער דאס איז נאך אלץ נישט געווען קיין סעודת הודאה. און ווי דער רבי האט דערציילט בארוכה אין א שיחה וואס שוין אויכעט איז געדרוקט איז אין תקס ב איז דעמאלט דער אלטער רבי געזאגט אין אן אריכות הדיבור אז מטעמים האט ער נאך ביז דעמאלט נישט געפראוועט די סעודת הודאה און האט ער געפראוועט תקס ב און אט דעמאלט האט ער געזאגט י ט כסלו א מאמר וואס האט זיך אנגעהויבן מיטן פסוק פדה בשלום, וואס כידוע איז דאך דאס ווי דער רבי דער אלטער רבי שרייבט אין איגרת וואס ער האט געשריבן ארויסגייענדיג מן התפיסה, איז בשעת ער האט געזאגט דער פדה בשלום נפשי, איז אט דעמאלט איז אנגעקומען די בשורת הגאולה ויצא בשלום, און מען דאס איז געווען אין תקס ב האט ער אויך אנגעהויבן דעם מאמר אויף דעם פסוק, און דער רבי האט דעמאלט דער שווער האט דערציילט אז דער מאמר איז געווען דער ויאבק איש עמו וואס איז געדרוקט אין תורה אור אין די פרשה וואס מען האט געלייענט דעם שבת דעם פריערדיגן שבת אין פרשת וישלח, וואס אין דעם מאמר איז ער מבאר.

וואס אזוי איז אויכעט דער ענין פון התאבקות איז אז מ'איז מחבק ומאבק ומסבב בידיו את השני, וואס אזוי איז אויכעט די עבודת הבירור והמלחמה איז אויכעט אין אן אופן אז ס'זאל זיין דער ויאבק איש עמו, און ווי ער איז מסיים אז העלו אבק ווי רזל דרשנען אויכעט אויפן לשון ויאבק שהעלו אבק עד כסא הכבוד וואס אין כסא הכבוד איז דאך נישט שייכות קיין עניינים פון לעומת זה איז דאך דער פירוש אז על ידי המלחמה בלעומת זה איז געווען דער העלו לשון רבים אז ניט נאר יעקב נאר אויך דער צד שכנגד איז העלו אבק עד

איז ביז דעמאלט איז דער סדר פון ויאבק איש עמו אז ס'דארף זיין די עבודה אויף זען אז זאל זיין דער העלו אבק עד כסא הכבוד לשון רבים אויך פון לעומת זה. וואס די כללות ההוראה בזה איז איז דאס אט די הוראת הבעל שם טוב אז זאל זיין דער עזוב תעזוב עמו אז כאטש אפילו כי תראה חמור אז מ'איז זיך מתבונן אין דעם חמור אין דעם חומר הגוף ועניניו, זעט מען אז דאס איז שונאך, ער האט מלחמה מיט נפש האלוקית און מיט כל דבר טוב ורוחני, איז ניט דער סדר אויף ברעכן עהם דורך תעניות וסיגופים, נאר ווי דער בעל שם טוב טייטשט אז זאל זיין עזוב תעזוב עמו, מיט עהם צוזאמען זאל מען אויפשטעלן און מקיים זיין דעם ציווי הבורא.

וואס אט דאס איז דאך אויכעט דער פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי, אז אט אט דער ארט וואס איז דא רבים, וואס דאס איז דאך ניט אין צד הקדושה, דאס איז דאך רשות היחיד ליחידו של עולם, איז ווי אזוי איז דא די פדיה ווי ס'דארף צו זיין, אויב ס'איז דער ברבים היו עמדי על דרך ווי ער זאגט אין ירושלמי, אז אנשי אבשלום האבן אויכעט מתפלל געווען אז דוד זאל מנצח זיין.

אז בנוגע לעצמו איז לכאורה דא די שני דרכים, אדער אויף אפזונדערען זיך און איינשליסען זיך און ניט וועלען האבען צו טאן מיט כל הענינים שמסביבו, איז דאס א דרך פאר יחידי סגולה, אבער די הוראה כללית וואס התורה על הרוב תדבר איז זייער ענין איז פון ואהבת לרעך כמוך, און מיט דעם ענין פון יפוצו המעיינות און דעם ענין פון דורש טובה לכל אחד מישראל וואס צוליב דערויף דארף מען זיך א קוק טון וואס ס'טוט זיך מיט א צווייטן און ניט קוקן מיט אן אופן שטחי נאר קוקן מיט דעם אופן על דרך ווי ס'קוקט פון פנימיות הנפש וואס זי קוקט דער פנימיות קוקט אויפן צווייטן פנימיות.

און אז דאס איז אלס געזאגט געווארן ניט א ענין וואס בשמים היא און ניט א ענין וואס מעבר לים היא, און ווי ער זאגט אין מדרש אז אויב אפילו ס'וואלט געווען בשמים און מעבר לים וואלט מען אויכעט געדארפט אהין צו קריכן לא תעלה לרקיע און פארן מעבר לים אבי דאס אויפצוטון. דער אייבישטער האט אבער געגעבן אן עבודה לפי כחן און אן איבעריגע אנשטרענגונג ובפרט בדורותינו אלו, וואס מען זעט במוחש אז א פעולה איז אויב נאר מען טוט און מען וויל אויפטון איז אטא דעמאלט איז מען מצליח און מען מצליח מערער וויפיל מען איז זיך משער מלכתחילה נאר וואס דען דאס דארף זיין אין אן אופן פון אל תפריש מן הציבור אז אמת איז טאקע די תורה איז געגעבן געווארן לכל אחד ואחד אבער יעדערער דארף וויסן אז ער איז די איינע פון די שישים ריבוא אותיות לתורה.